צו זעהן א בחור קומט אריין אין ישיבה און ער הייבט אן לערנען, דאווענען, פירט זיך אויף ערליך, פירט זיך אויף מיט יראת שמים, נו, ברוך השם, זוכה געווען א חתן צו ווערן, יא א חתן, די אייבערשטער העלפן זאלסט אויפשטעלן א שיינע שטוב.

און די אלע זאכן וואס דו האסט געלערנט דא אין ישיבה וועסטו מיטנעמען פאר דיין גאנץ לעבן. די ביסל וואס דו ביסט געזיצן דא אין ישיבה און די ביסל וואס דו וועסט נאך זיצן ביז דיין חתונה. אין די גמרא געפינט מען אזא לשון עשה אזניך כאפרכסת ווען זיי פלעגן רעדן פון פון פון שיינע זאכן ווי זיך אויפצופירן מאך דיינע אויערן אזוי ווי אפרכסת אזוי ווי א טראכטער ווען מען וויל אריינלייגן אין א קליינע לאך. אין א קליינע באטל וויל מען אריינגיסן א גרויסע באטל לייגט מען אריין אזא כלי וואס פון איין זייט עפענט זיך עס אויף זייער ברייט פון די אנדערע זייט ווערט עס שמאל אזוי קען מען אריינגיסן פון א גרויסע באטל אין א קליינע זאגט די גמרא עפן אויף דיינע אויערן אזוי ווי א פאנעל און נעם אריין יעדע טראפל זאל אריינגיין אין דיר ווייל די דיבורים וואס דו הערסט דא אין ישיבה דאס זאל זיין פאר דיר א וועג ווייזער א גאנץ לעבן. און די אייבערשטער העלפן נאך די חתונה זאלסטו ווייטער קומען, ס'איז שוין שווער צו קומען יעדן טאג, זיצן א גאנצע טאג, מ'דארף זיך גיין ברענגען פרנסה, אבער קען הערן די שיעורים אויפן טעלעפאון, און איינמאל א וואך קומט מען זיך צוזאם הערן א שיעור, און שבת קומט מען דאווענען צווישן אנשי שלומינו, נישט קיין חילוק וואו דו וואוינסט. איבעראל איז דא שילן פון אנשי שלומינו, אנישט מאכט מען א אייגענע שיל, מ'דארף נישט האבן קיין סאך מענטשן, מען דארף בעיקר האבן מענטשן וואס ווילן אויסהערן, מענטשן וואס ווילן גיין אויף די וועג, זייער אסאך מענטשן, די ערשטע שאלה מען פרעגט א בחור וואו לערנסטו? וויפיל בחורים איז דארט דא? וואס א חילוק וואס וואס וואס איך וויל וויסן צו ס'איז א גוטע ישיבה, אויב איז דא אסאך בחורים איז א גוטע ישיבה, אויב איז דא ווייניג בחורים איז עפעס א נעבעכדיגע ישיבה, אבער ס'איז נישט אזוי, אויב איז אסאך א חדר, איך געדענק איך האב געעפנט די חדר מיט די סקול, פלעגט פרעגן מיינע קינדער וויפיל קינדער לערנען דיין קלאס? האבן זיך געשעמט צו ענטפערן דריי פיר פינף אסאך רעדן צו זיי וואס וואס איז עס פאני וואס איז אז דריי קינדער איז מער פאני ווי ווי ווי דרייסיג קינדער דרייסיג קינדער איז א געהעריגע חדר און אפשר דריי קינדער איז וואס מ'קען זיצן דרייסיג קינדער קיינער האלט נישט ביים אויסהערן די מלמד דריי קינדער הערן אויס קוים פון א פון א ישיבה פון א חדר נישט וויפיל לערנען דארט און דער אייבערשטער העלפט מען עפנט אויף א בית מדרש היכל הקודש, ס'איז א געהעריגע בית מדרש, עס דאווענען דארט דריי פיר מנינים שטריימלעך, יא ס'איז דא דריי מנינים שטריימלעך און נאך צוויי דריי מנינים היטן, ס'איז א פילע בית מדרש, וואס א חילוק וויפיל שטריימלעך ס'איז דא, וואס א חילוק וויפיל היטן ס'איז דא, נישט דאס מאכט די ישיבה א ישיבה, נישט דאס מאכט די בית מדרש א בית מדרש. ברוך השם יעצט הער איך ער האט געהאט א שיינע שלישידות אין מאנסי יצחק. ס'איז געווען א ברודער געווען? אפרים איז געווען? אפרים איז געווען די וואך. ער שרייבט מיך יעדע וואך ווי עס איז געווען אלץ. נו, זיי קומען צאם אפאר בחורים, מיט א אינגערמאן. ער לערנט פאר א בריוו, זיך מחזק צוזאמען. ס'איז א געהעריגע בית מדרש, ס'איז דא א געהעריגע מנין, וואס הייסט א געהעריגע בית מדרש? א געהעריגע בית מדרש איז אז דא איינער וואס וויל דיך אויסהערן, זעצט זיך אוועק, עפענסט אויף א אשר בנחל, עפענסט אויף ספרים פון רעבן, איינער דארף דיך אויסהערן, וואס דארף מען האבן א געהעריגע בית מדרש, מיט איך ווייס וויפיל מנינים און מען וועט שמועסן ביי שלש סעודות, און מען וועט נישט וועלן אויסהערן וואס דו לערנסט פאר, כ'ווייס נישט ווי דו וועסט אנקומען שלום אהרן, און ווי דו וועסט זיין, וועסט מאכן א בית מדרש היכל הקודש. דאס פארלערנען בריוון פון מוהרא"ש, שכל פון מוהרא"ש, די עצות פון רעבן, אז מען לעבט מיט די רעבע די לעבן א אנדערע לעבן, אז מען לעבט אן די רעבע איז אין חבד זאגט מען אליינס בלאנדזשעט מען. אליינס בלאנזשעט מען. ס'קען זיין ווען אלעס גייט גוט, מער ווייניגער דארף איך נישט האבן קיין רבי יעצט, ווייל איך שטיי אויף, איך גיי, איך קום, איך גיי אין מקווה, איך דאווען, איך לערן, איך גיי ארבעטן, איך קום אהיים עסן, אבער ווען ס'ווערט א, ווען ס'ווערט עפעס א עקסידענט, און מ'דארף ארויסגיין פון די וועג, און מ'דארף אנהייבן זוכן עפעס א זייטיגע וועג, ווייסט מען זיך שוין נישט וויאזוי עצה צו געבן. אבער אויב מ'האט א צדיק, מען גייט נאך די וועגן פון א צדיק דעמאלטס איז זייער גוט. און עס איז זייער וויכטיג אין לעבן אויך אז א מענטש זוכט חברים. ווער איז א גוטע חבר? מיט וועם זאל איך מיט וועם זאל איך מיך חבר'ן? איינער וואס האט אמונת חכמים. איינער האט אמונת חכמים און און ביי אים איז דאס די גאנצע לעבן. דאס איז א גוטע חבר. איינער וואס איז נישט קיין אמונת חכמים, מען מאכט חוזק פון דעם. אלץ ס'איז אים אלעס ליצנות, איז ער זייער זייער איינגעשטעלט, ווייל באלד וועסטו אויך ווערן אפגעקילט, און נאכדעם וועסטו נישט וויסן ווי זיך אן עצה צו געבן. ווי זיך אן עצה צו געבן. דער עיקר אין לעבן איז אמונת חכמים. אוודאי דארף מען האבן שכל, וויסן צו וועם מען צו גיין און וואו צו גיין. זיך נישט סתם אפנארן, נאכלויפן סתם א. סתם איינער וואס פארנארט מענטשן, אבער מ'איז זוכה מ'קומט צום רבי'ן, אונז האבן מיר דאך געטראפן דעם צדיק, די הייליגע רבי איז דער צדיק אונזער רבי, און ווי געפינט זיך דער רבי? א פלאץ ווי מ'רעדט פון רבי'ן, א פלאץ וואס א פלאץ וואס דאס איז די גאנצע חיות, איינער פון מיינע גרעסטע ניסים ווען איך בין מקורב געווארן צום מוהרא"ש, איך האב געטראפן א גוטע חבר, איין חבר, מיט אים האב איך אלץ גערעדט, אונז האבן זיך מורא'דיג מחזק געווען צוזאמען, יעדן טאג האבן מיר גערעדט פון רבי'ן, יעדן טאג האבן מיר גערעדט פון מוהרא"ש, ס'איז נישט דורך א טאג וואס מיר האבן זיך נישט געטראפן, אדער אויפן טעלעפאן, גערעדט, גערעדט פון רבי'ן, גערעדט פון מוהרא"ש, נאך האב איך געהאט כח, אפילו איך האב געהאט אסאך התנגדות, און אסאך מניעות, און אסאך ליצנות, און אסאך לשון הרע, אבער. ער האט איין גוטע חבר, מיט אים האבן מיר זיך גערעדט אלץ לאמיר זעהן לאמיר מאכן לאמיר מאכן א קאלקעלעישן, וואס באקום איך, וואס האב איך, וואס קען מיר דער לץ געבן, וואס קען מיר דער בעל לשון הרע געבן, וואס באקום איך פון מוהרא"ש, וואס באקום איך, אה, לערנען, דאווענען, שמחה, שמחת המצוות, זיך פרייען, פשטות היהדות. זיך פרייען איך בין א איד, זיך פרייען מיט מיין תפילין, זיך פרייען מיט די ציצית, זיך פרייען מיט שבת, זיך פרייען מיט כ'עס כשר, זיך פרייען מיט יעדע זאך און אלע גוטע זאכן וואס מ'איז זוכה באקומען ביים צדיק, דאס איז מיר געווען א גרויסע גרויסע טובה. אבער משה, ער איז יונגער ווי מיר, געלערנט א יאר יונגער ווי מיר אין ישיבה, אונז האבן מיר חתונה געהאט, אלץ גערעדט צוזאמען אבער איך האב באקומען דעם אשר בנחל, איך האב אנגעפאנגען דאווענען דא אין וויליאמסבורג אין היכל הקודש, האב איך אים אויך אריינגעשלעפט, איך האב געזאגט קום, קום טשעק עס אויס, קום אריבער, איך זאג דו וועסט הנאה האבן, ער האט געלאכט פון מיר פון אנפאנג, וואס? נאך א פלאץ ווי דו ביסט געגאנגען אויסטשעקן? איך בין אלץ געגאנגען זוכן ווי דא עפעס גוטס, עפעס אמת. שוין, איינמאל ער געקומען האבן מיר זיך צוזאמען מחזק געווען, דאס איז זייער א וויכטיגע זאך, זייער א וויכטיגע זאך צו האבן א נקודת החבר. מוהרא"ש האט געזאגט, אדם הראשון, דער אייבערשטער האט באשאפן אדם הראשון האט אים אריינגעלייגט אין גן עדן, און אדם הראשון האט געבעטן די אייבערשטער וויל א ווייב, ווי נעמט ער א ווייב, ער איז געווען אין גן עדן, כ'געהאט דעם אייבערשטן אליינס, וואס נאך קענסטו האבן? כ'האב דעם אייבערשטן אליינס. און ווער קומט צו גיין צו אדם הראשון, א שלאנג קומט, מאכט חוזק פון די אייבערשטער, אה, ווייסט וואס די אייבערשטער לאזט דיר עס נישט טון, ווייל ער האט מורא אז דו'סט גיין ווערן קאמפעטישן, ממש סתם ליצנות, א שלאנג קען זיין קאמפעטישן מיט די אייבערשטער? יא, ווייל ער האט געגעסן פון די בוים, דער אייבערשטער האט געגעסן פון די בוים און ער האט באשאפן די וועלט, ביסט א. איז אדם הראשון שוין אראפגעפאלן? זיך שוין געלאזט איבעררעדן? ווי קען זיין אזא זאך? פלעגט מוהרא"ש זאגן אלץ, איין זאך האט אים געפעלט, געפעלט א חבר, א גוטע חבר, מיט וועם קען איך מיך מחזק זיין, מיט וועם קען איך איבערגיין די שיעור, וואס איך האב געהערט פון מיין רעבן, מיט וועם קען איך איבער גיין די די די שכל, מיט איך האב א חבר וואס זיך קענען אויפבויען איינער דעם צווייטן, זייער וויכטיג, זייער אסאך מאל אינגעלייט פרעגען מיר ווער ווער מיט וועם קען איך רעדן, מיט וועם די קענסט רעדן דאס דארפסטו שוין אליינס וויסן, טרעפן אן אינגערמאן וואס ער לעבט אויכעט פון רעבן, ס'איז ביי אים ממש א לעבעדיגע זאך. נישט ער זוכט עפעס אלץ מאכן דזשאוקס דזשאוקס לצנות לצנות. איז מיט דעם וועסטו רעדן, נאר מיט דעם, קען זיין א איש פשוט מאוד, דארף נישט זיין עפעס א אנגעטון מיט א ווייסע זאקן און מיט שפיצעטע הויזן און מיט סטראקעס, א פשוטע בחור, א פשוטע אינגערמאן, אבער זיין חיות, זיין לעבן איז אויכעט, זיין לעבן איז דער רבי. און מיט אים וועסטו איבערגיין די אלע תורות וואס געהערט, בעת וועט קומען א שלאנג עסטו נישט ווערן צעפאלן פון דעם. אדם הראשון האט עס געפעלט, די חזל פארציילן אדם הראשון ווען ער האט געגעסן פון די עץ הדעת און די אייבערשטער האט אים ארויסגעווארפן פון גן עדן, געווארן אזוי צעבראכן, נעבעך אראפגעפאלן נעבעך אין שרעקליכע שרעקליכע מעשים. יארן שפעטער, יארן שפעטער מיינט הונדערט און דרייסיג יאר, הונדערט און דרייסיג יאר האט ער זיך ארומגעדרייט נעבעך אין עבירות, גמרא מסכת עירובין, אדם הראשון, געהאט די אייבישטער אליינס, האט אים געפעלט אבער א חבר ביז ער האט געטראפן זיין זון, געטראפן זיין זון קין און ער איז אויך אראפ געפאלן, זיי האבן זיך צוזאמען מחזק געווען, קין האט געזאגט פאר אדם אז טאטע איך האב געטון תשובה, האט ער אויך אנגעפאנגען תשובה טון, איז ער געווארן צוריק דער גרויסער צדיק אדם הראשון וואס ער ליגט אין מערת המכפלה צווישן אלע צדיקים, זעט מען פון דעם אז דאס איז זייער א וויכטיגע זאך צו האבן נקודת החבר, א גוטע חבר, מען האט א חבר, מען איז זיך מחיה צוזאמען, מחזק צוזאמען. אז איך וועל דיר פארציילן וואסערע ליצנות מ'האט געמאכט, וואסערע ליצנות, ליצנות, ליצי ליצנות, מ'האט גערעדט צו מיר קעגן מוהרא"ש, קעגן אז איך זאל נישט קומען צום רעבין, וועסטו דיך וואונדערן ווי האסטו געקענט, ווי האסטו געקענט זיין שטארק, אלע מיינע חברים, אלע האבן געלאכט פון מיר.

איין חבר. ער וועט נעמען פון מיר, איך וועל נעמען פון אים. און מקבלין דין מן דין. ער געבט מיר חיזוק, אטאמאטיש ווען איך בין יענעם מחזק ווער איך שוין אליינס מחוזק. מען רעדט, מען רעדט צוזאמען, מען שמועסט צוזאמען, ס'איז זייער זייער וויכטיג. בפרט א אינגערמאן האט חתונה, ער איז חתן, ער איז חתן האבן, און מען זיצט שוין נישט א גאנצע טאג. אין ישיבה, סתם אזוי אין ישיבה קענסטו אנקוקן אזוי ווי דער ראש ישיבה איז אזוי ווי א חבר. איז אזוי ווי די נקודת החבר, מען איז זיך מחזק, מען רעדט א גאנצן טאג פון רבי'ן. און מען גייט ארויס, מען דארף אריין ברענגען פרנסה, כסיל. מ'הערט שוין אנדערע זאכן, אה, אה דו ביסט דארט, עפעס א דזשאוק, אה דו דרייסט דיך דארט, אה אומאן, עפעס א ווערטל. ס'זעט אויס נישט געפערליך, נישט אזוי ווי עקסטרים וואס איך קען נישט רעדן מיט קיין מענטש, נישט געפערליך, מעג רעדן מיט אים. יא אבער מיט די צייט א מענטש ווערט אויף מענטש ווערט אפגעקילט אויב האט מען א גוטע חבר מען רעדט צוזאמען מען איז זיך מחזק וואס גייט אונז דער רב רבי לוי יצחק איז געווען אין תפיסה צוזאמען מיט א חבר און זיי האבן געהאלטן ביי די לעצטע נאכט מען גייט זיי שוין הענגען מארגן האבן זיי געהאט א גאנצע געטיאכץ וואס איז די וויכטיגסטע זאך צו טון די לעצטע נאכט סאו יענער זאגט אז ס'איז די לעצטע נאכט לאמיר גיין מאכן א חצות תיקון חצות און און זיך גוט מתבודד זיין שוין ס'איז די לעצטע נאכט פון אונזער לעבן האט רבי לוי יצחק געזאגט ניין ס'איז די לעצטע נאכט פון אונזער לעבן לאמיר א גאנצע נאכט רעדן פון די גרויסקייט פון רבי'ן לאמיר זען וואס דער רבי האט זוכה געווען און וואס אונז זענמיר זוכה צו באקומען פון רבי'ן און און למעשה זענען זיי ניצל געווארן א גאנצע מעשה זענען ניצל געווארן זעט מען פון דעם וואס הייסט אז מען רעדט פון די הייליגע רבי. אבער א מענטש איז נישט גענוג שטארק. דאס דא וואס האבן צו טון מיט משפחה, גייסט אהיים אויף שבת. שוין, קומט א ברודער, קומט א שוואגער, קומט א פעטער. אה יא. מאכט אזוי ווי אביסל, זעט אויס ווי, ס'נישט געפערליך, אבער מאכט אזוי אביסל, אביסל ליצנות. נאך דעם דער מענטש קען שוין נישט עפענען א משניות, קען נישט, קען עס נישט עפענען, איך פלעג אמאל זאגן תהילים מיט אזא געשמאק, איך קען נישט זאגן קיין תהילים, איך ווייס נישט, איך פלעג אמאל מעביר סדרה זיין יעדע וואך, עס איז נישט געווען אזא זאך איך זאל אויסלאזן א סדרה, פון ווען איך בין מקורב געווארן אין ישיבה, איך פלעג יעדן טאג עפענען א חומש, עפען נישט קיין חומש. דאס פלעגט מיך אמאל באדערן דאס, פלעגט מיך אמאל באדערן דאס, ס'האט געבאדערט, עס האט מיך געבאדערט ווען איך האב געקוקט נישט גוטע זאכן. איך ווייס נישט, עס אינטערעסירט מיך שוין היינט גארנישט. דאס קומט פון דעם, פון חברים וואס מען רעדט סתם לצנות, אנדערע זאכן. הערסט חתן? ביסט אריינגעקומען אין ישיבה, האסט דורכגעבראכן אלע מניעות, און דו האסט גא... האסט גוט גענומען די ישיבה אזוי ווי עס דארף צו זיין, הלוואי זאלן אנדערע בחורים אזוי נעמען די ישיבה, משניות, גמרא, חומש, התבודדות, תפילה, אלע אלע גוטע זאכן, אלע דרשות, יעדע דרשה איז נאך שכל, נאך שכל, נאך שכל, איז יעצט אז מען האט חתונה דארף מען זען א געוויסע וועג ווי קען איך האבן עפעס א גוטע חבר, וואס צוזאמען מיר רעדן פון רבי'ן צוזאמען מיר רעדן פון די אלע עצות וואס מ'האט באקומען דא אין היכל הקודש און איך מוז איך מוז דיר זאגן נאך א זאך אין היכל הקודש אין היכל הקודש ווען איך פלעג גיין צו מוהרא"ש שיעורים ס'נישט געווען קיין גרויסע עולם געזעצן אזוי צוויי טישן ביידע זייטן צוויי טישן צוויי טישן שוין

איך האב נישט געקענט אריינגיין אנפאנג, איך האב נישט געהאט קיין צייט, איך האב נישט געהאט קיין צייט, נישט גערעדט צו מיר. ס'איז געווען די די די ער דרייווט מוהרא"ש, און ער און ער גייט נאך ער ברענגט געלט פאר מוהרא"ש, אבער איך האב געוואוסט איין זאך, דאס זענען נישט מיינע חברים. אז מוהרא"ש דארף רעדן מיט זיי, אינטערעסירט מיך עס נישט. דאס זענען נישט מיינע חברים. מ'איז געזעצן דא אין ווילימסבורג אין בית מדרש א קליינע מנין, די גאנצע מוסדות ווי האט זיך אנגעפאנגען, די גאנצע, איך זאג עס פאר אלע פרישע תלמידים וואס זיי ווילן עפענען, ער וויל עפענען, נחמן ווילסט עפענען א שול אין מאנטשעסטער? דו ווייסט ווי ווילימסבורג האט זיך געעפנט? האט זיך געעפנט אין א דיינינג רום ביי איינעם אינדערהיים, מ'איז זיך צוזאם געקומען שלש סעודות דריי מענטשן, נאך א שטיק צייט איז געווארן פיר, נאכדעם געווארן פינף, נאכדעם איז געווארן צוריק פיר, נאכדעם איז געווארן זיבן, אז מען האט שוין געזען מען האט א מנין, האט איינער, איינער זיין טאטע האט דא א סטאר אויף אויף ראבלינג, געהאט א איבעריגע אפיס אונטן, האט ער געפרעגט זיין טאטע צו ער קען עס ארויסדינגען, שלש סעודות, איז מען זיך צאמגעקומען דארט, א קליינע מנין, עס איז געווארן גרעסער, גרעסער, גרעסער, גרעסער, שוין, עס איז געווארן א ישיבה מיט א חדר מיט א סקול, עס צוטיילט זיך שוין ווייטער, ווייטער, עס ענדיגט זיך נישט. מ'געזיצן דא נאכן דאווענען נאכן דאווענען נאך שלש סעודות, און איך איך האב נישט געקענט גלייך אהיים גיין, איך פלעג דארפן ווארטן ווען די גאס גייט ווערן ליידיג, אין צייט איך האב נישט געקענט גיין אין גאס, מען האט געעפנט די ישיבה, האב איך נישט געקענט גיין אין גאס, כ'האב געמוזט ווארטן ביז א שעה נאכן זמן, גאס איז שוין ליידיג דעמאלטס בין איך אהיים געגאנגען שטילערהייט, מענטשן פלעגן מיך נאכשרייען, געזיצן דארט,

מ'האט ערשט א ניבול ווארט, א ניבול פה ווארט פון אים, אזוי. און מ'ווייסט נישט, ווער איז די ישיבה? ווער זענען די נאנטע? ווער איז נאנט, ווער איז נישט נאנט? איך ווייס נישט וואס גייט פאר דא. איך האב גלייך געכאפט, יארן צוריק, ס'דא דער א מעשה פון זעכצן יאר צוריק. אים קען איך נישט אויסהערן. כ'בין נישט געגאנגען קיינמאל שרייען אויף א מענטש, שרייט יעצט ארויס, איך בין א גאסט דא, איך קום אין היכל הקודש, אבער איך האב גלייך פארשטאנען אז מיט אים זוך איך זיך ארויסצודרייען, יא יא, א גוטן א גוטן. איך האב נישט געזוכט אפילו ער זאל מיינען אז איך בין ברוגז אויף אים, גארנישט, איך האב נישט מיט קיינעם גארנישט, איך בין געקומען, איך קען איין מענטש, מוהרא"ש, מער פון דעם איך בין נישט אינטערעסירט. ס'האט מיר נישט אינטערעסירט. די אלע וואס האט אנגעפאנגען אינטערעסירן דעם און דעם און דעם און דעם און דעם האבן געהאט נאכדעם חלישת הדעת. איך בין געקומען קיין יבניאל. עד היום איך קען נישט די נעמען. איך קען נישט קיינעם סתם. שוין. ער האט גלייך געוואלט וויסן ווער דער איז און פארוואס ער איז אזוי. פארוואס ער איז געווארן אויס מנהל. פארוואס ער איז געווארן מנהל. פארוואס ער איז געווען מלמד. פארוואס ער פלעגט רעדן ביי שלש סעודות. פארוואס מוהרא"ש. קום אהער צדיק! אויב די שי אויב ס'איז אינטערעסאנט די ישיבה די שיעורים קענסטו דא זיין אז נישט דארפסטו גיין שוין היינט נאכט בעטן דיין טאטע קום אהער שוין היינט נאכט בעטן דיין טאטע זאל טרעפן א צווייטע ישיבה איך האב נישט דא קיין הכנסת אורחים. איך בין גרייט אריינצונעמען יעדער בחור וואס וויל קומען אויסהערן די שיעורים. אויב איינער זוכט פלעין א פלאץ וואו מ'קען שטופן צייט, נישט דא. ברוך השם היינט אין ברסלב איז דא גענוג משפיעים, און מ'נעמט צאם בחורים און מ'זינגט א גאנצע נאכט, און און מ'רעדט פון אלע גוטע זאכן. דא אין ישיבה קען מען נאר קומען וועם ס'איז אינטערעסאנט די שיעורים. אויב איינער לאכט בשעת'ן שיעור אדער ער רעדט בשעת'ן שיעור, מ'זוך א צווייטע פלאץ. פארשטאנען צדיק. איז מיר גארנישט אנגעגאנגען, מיר קומען אין היכל הקודש, יענקל געדענקסט מיר? נישט אנגעגאנגען. און איך האב געזען ער איז נאנט, און ער רעדט, און ער שמועסט, איך רעד נישט מיט אים. פארוואס מוהרא"ש איז אים מקרב? דאס אינטערעסירט מיך אפילו נישט. ס'דא מענטשן וואס האבן קשיות. יא? ס'דא מענטשן וואס האבן קשיות, און די קשיות מאכט זיי אוועק גיין. ס'דא דריי סארטן תלמידים. לאמיר זען וואסערע סארט תלמיד דו ביסט. אייזיק. ס'דא דריי סארטן תלמידים ביי א רבי. ס'דא א מענטש האט א קשיא אויף זיין רבי, און ער גייט אוועק. ס'דא נאך מענטשן וואס האבן קשיות, אבער ס'באדערט מיך, אבער שוין. כ'קען באשטיין דער רבי זאל מיר זאגן א תירוץ אויף דעם. כ'דענק איך בין מקורב געווארן, קען זיין כ'האב אייך שוין פארציילט, כ'האב אסאך חלומות געהאט, כ'האב נאך אלץ חלומות פון מוהרא"ש. איך פלעג גיין פארציילן מיינע חלומות פאר מוהרא"ש, ווען איך האב גע'חלומ'ט פון מוהרא"ש בין איך עס געגאנגען פארציילן.

אינדרויסן בית מדרש שטייען די פארענטשעס, מען גרייט אלץ אן פאר די שמחות אריינצוטראגן, און מוהרא"ש שטעלט זיך אזוי ארויף אזוי ווי א חבר, ווייסט, מיט א פיס ארויף אויף א אויף א אויפן פארענטש, זאג מיר וואס וואס ווילסטו פארשטיין פון מיר? וואס פארשטייסטו נישט? וואס זאג מיר אלע דיינע קשיות אויף מיר? איך? איך דערצייל פאר מוהרא"ש די חלום. איך? קשיות? ס'איז מיר גארנישט שווער, אינטערעסירט מיך גארנישט, ווייסט, דו ווייסט שוין וואס דו האסט מיט'ן נאמען מוהרא"ש, איך דענק איך בין מקורב געווארן, ס'איז געווען נאך א וויילע מ'איז מקורב געווארן, וואס די פאני נאמען, איך ווייס שוין וואס מיר באדערט עס נישט, עס אינטערעסירט מיך נישט, אינטערעסירט מיך נישט פארוואס מ'מאכט עס, פארוואס, אינטערעסירט מיך גארנישט, אינטערעסירט מיך איין זאך אז איך גיי אהיים און ביי מיר די לעבן הייבט אן קלאפן. מער פון דעם אינטערעסירט עס מיר טאקע נישט. יא אבער וואס איז פשט טאקע אז מוהרא"ש האט אזוי ג. איך ווייס נישט. און מוהרא"ש זאגט מיר אין חלום. זאג מיר וואס ס'באדערט דיך איך וועל אלעס מסביר זיין. איך האב אזוי צוגעשטאפט די אויער אין חלום האב איך געוויזן פאר מוהרא"ש. איך? איך וויל גארנישט וויסן. שוין. שוין. סאו איך דערצייל עס פאר מוהרא"ש מוהרא"ש זאגט נו איז דאך גוט האסט א גוטע אזוי אז דו האסט נישט קיין קשיות איז דאך גוט. כ'האב געליינט, מ'האט ארויסגעגעבן א ביכל פון פון פאיע רב, אלע זאכן וואס ער האט געהאט מיטן סאטמארער רבי. און דער רבי פלעגט, סאטמארער רבי פלעגט דאווענען זייער שפעט. און ער האט געזאגט האט א סיבה, ער וויל נישט אויסזאגן די סיבה. ער האט געזאגט פאר איינעם האט ער אויסגעזאגט די סיבה פאר די גבאי פאר ר' יאסל האט ער אויסגעזאגט די סיבה פארוואס ער דאווענט שפעט אבער האט אים געגעבן א תקיעת כף ער קען עס קיינעם נישט דערציילן אמאל זאגט ער אים פאר משה בער קענסט עס דערציילן פאר פאיע רב קענסט עס גיין פארציילן סאו ער גייט צום צום פאיע רב און ער זאגט אים אז דער רבי האט מיר געזאגט אז פאר דיר קען איך אויסזאגן דעם אמת'ן טעם פארוואס ער דאווענט שפעט קענסט אים אויסזאגן זאגט ער אים, רופט ער זיך אן פאר פאר יאסל, וואס דארף איך עס וויסן? אז דער רבי דארף נישט שפעטן מסתמא האט ער א טעם אויף דעם, איך דארף עס נישט וויסן. ער איז צוריק געקומען צו דער רבי פארציילן. דער רבי, דו דענקסט ווען כ'האב דיר געזאגט אז דו קענסט אים גיין זאגן. האב איך געוויסט אז ער וויל עס נישט וויסן. ס'דא מענטשן, מ'האט א קשיא, דאס טראגט אים אוועק. נאכדעם דא מענטשן, איך האב א קשיא, איך קען באשטיין צו וויסן עכט די סיבה וואס איז געווען, אזא מענטש אינטערעסירט מיך נישט, ס'אינטערעסירט מיך נישט, איך קען עס נישט מבין זיין, ווייל ס'דא מענטשן וואס הייסט אינטערעסירט דיך נישט, דו ווילסט נישט וויסן וואס, ס'אינטערעסירט מיך נישט, איך קום צו א צדיק, פארוואס קום איך צו א צדיק? איך זאל אהיים גיין און קען האבן א וועג צו לעבן, איך זאל אהיים גיין איך קען אויסקומען מיט מיין ווייב, איך זאל אהיים גיין איך קען האבן א וועג וויאזוי מחנך צו זיין מיינע קינדער, וויאזוי רעדט מען צו קינדער, וויאזוי ברענגט מען אויף קינדער, ווען איז מען שטרענג און ווען איז מען נישט שטרענג, און ווען זאגט מען און ווען זאגט מען נישט, און וויפיל זאגט מען, און איך קום צו א צדיק ער זאל מיר אויסלערנען א וועג וויאזוי צו מכבד זיין מיין טאטע מאמע, איך ווייס נישט וויאזוי. וויאזוי קען מען מכבד זיין טאטע מאמע? זיי הערן נישט אויף צו שרייען, זיי הערן נישט אויף צו זאגן. ער לערנט דיך אויס, דארפסט נישט ענטפערן. ער האט געזאגט, ענטפער נישט, איך וועל נישט ענטפערן. מער פון דעם אינטערעסירט מיך נישט. דאס איז זייער וויכטיג אין לעבן צו האבן גוטע חברים. יחזקאל. גוטע חברים. ווער? דו זאלסט שוין אליינס בעטן דעם אייבערשטן, דו זאלסט קענען האבן א חבר וואו דו קענסט מיט אים רעדן. נאך אמאל רעדן פון רעבן און נאך אמאל רעדן פון די רעבע, ס'איז א לעבן, ס'איז א מחיה, ברוך השם אז מ'האט געטראפן דעם הייליגן רעבן, און אז מ'רעדט פון רעבן, דאס איז די וויכטיגסטע זאך, דאס איז די שלימות. פארוואס? ווייל אז מ'האט אמונת חכמים, זאל א מענטש זיין ווי ווייט ער זאל נאר זיין, קען ער צוריק קומען צום אייבערשטן.

און ער וועט דיך צוריק ברענגען, ער וועט רחמנות האבן אויף דיר, ער וועט קוקן אויף דיר. דו ביסט א חתן געווארן, ס'איז א מורא'דיגע שמחה, מורא'דיגע שמחה, אבער יעצט גייט דער אייבערשטער העלפן נאך אביסל האסטו חתונה, שוין נישט קענען זיצן דא אזוי יעדע זאך דורך רעדן, זיצן אזוי נאנט, דארפסטו שוין אליינס זען עפעס גוטע חברים, חברים וואס זענען זיך מחזק. מען רעדט פון די רבי'ן זאג איך אים, נחמן, ווי גייסטו וואוינען מאנטשעסטער? וועסטו דיך דארט מאכן א חבורה, האב נישט מורא, דארף נישט האבן קיין סך, דארף האבן איינער זאל דיך אויסהערן, איינער זאל דיך אויסהערן, און ברוך השם אז איך האב געקענט זיין שדכן ביי דיר און ביי די פריערדיגע ביי די פריערדיגע שוואגער, ווייל דיין דיין שווער האב איך הכרת הטוב פאר אים.

אונז האמיר געשמועסט פון אונזערע זאכן, פון ניגונים, פון מיוזיק. זאג איך אים איך האב דיר זייער א שיינע ניגון. איך האב עס זייער ליב. האב איך אים אויסגעלערנט די צוה ישועות וואס מ'זינגט ביי שלש סעודות. מאכט ער, אזא ניגון? קיינמאל נישט געהערט אזא ניגון. זאגט ער מיר דא דא א ברסלב'ער שטיבל, צוויי גאסן אוועק פון מיין הויז, קום אריין שלש סעודות. אקעי. ער האט מיך אריינגעשלעפט. ער האט מיך געשלעפט איין וואך, צוויי וואכן, דריי וואכן, און פונקט דעמאלטס האב איך באקומען פון ר' נתן א אשר בנחל, פריי איך מיך אז איך קען צוריק טון עפעס א טובה, ער האט מיר געגעבן לעבן. ס'איז אמאל געווען א ברסלב'ער חסיד האט מכבד געווען מיט סנדקאות, האט ער געגעבן, ס'איז א פשוט'ע מענטש, אים סנדקאות, פרעגט ער איהם, איהם געסטו סנדקאות? איהם געב איך סנדקאות ווייל ער האט מיר מקרב געווען צום רעבן, איהם דארף איך געבן סנדקאות? ער האט מיך געברענגט צום רעבן, ער האט מיר געגעבן לעבן, הכרת הטוב, ער האט מיר מקרב געווען צום רעבן. אבער מיינע צוויי גרויסע ניסים איז געווען, איינס האב איך געהאט א גוטע חבר, ר' משה, איך האב גערעדט מיט אים, מחזק געווען, שפאצירט מיט אים, און יעדע מאל איך האב געהערט עפעס א לצנות אדער עפעס זעמיר געזעסן צוזאמען זיך נאכאמאל, אבער למעשה, דארף מען קוקן אויפ'ן למעשה, לאמיר קוקן וואס איך באקום, וואס האב איך, וואס ער האט געזאגט, אז ער האט געזאגט, אז ער האט געזאגט, אז מען האלט נישט אין די פלאץ. זיך מורא'דיג מחזק געווען. די צווייטע נס אז איך האב נישט גערעדט מיט איינעם וועם איך האב געהערט אז ער איז אביסל א, אז ער מאכט לצנות, געענדיגט. מיט אים קען איך נישט לעבן. האסט מיר אזוי פארציילט אייזיק, יא? אז איינער איז געקומען צו דיר חוזק מאכן? האסט אנגעפאנגען שרייען אויף אים? האט ער געפרעגט וואס שרייסטו אויף מיר? ביסט א חשוב'ע איד, האסט א בית מדרש? וואס שרייסטו? און וואס שריי איך אויף דיר? הייסט ער געהאט? אינמיטן אינמיטן גראסערי איז געווען, א געפאקטע גראסערי. קומט צו א רב, הייבט אים אן זאגן, וואס דרייסט דיך דארט, ביי שיק דרייסט דיך? ער האט אנגעפאנגען מאכן אזאנע קולות, מענטשן מענטשן הערן. זאגט ער, וואס שרייסטו, וואס האב איך דיר געזאגט? וואס שריי איך? קוק, איך בין א טויטע מענטש. איינער געקומען, מיר אריינגעשטעקט א רעספירעיטאר, א ווענטעלעיטאר. און איך אטעם, יעדע אטעם איז א נס, און דו הייבסט אן באבערן מיין מאשין, ביסט א רוצח, ביסט א רוצח, פארוואס שריי איך אויף דיר? איך האב נאר געזאגט, איך האב גארנישט געטון, וואס שריי, האסט נאר געזאגט? דו ווילסט מיר אוועקשלעפן פון מיין, פון מיין, פון מיין חיות, איך אטעם נישט, איך אן די רבי, כ'האב גארנישט וואס צו זוכן דא. איינער קומט און ער געבט מיר חיות, יעצט קומסטו מיר זאגן וואס דרייסט דיך דארט ביי שיק? וואס דרייסט דיך ביי. דארף מען גוט גוט בעטן דעם אייבערשטן אויף דעם רבונו של עולם העלף מיר כ'זאל האבן גוטע חברים, זייער אכטונג געבן. און איך איך שטעל מיך פאר אזוי ווי ס'איז געווען דעמאלטס אייזיק ביי מוהרא"ש, געדענקסט ווען אונז זעמיר אנגעקומען צו מוהרא"ש? ס'איז געווען אין היכל הקודש, איז געווען לצים? מען האט עס נישט געקענט כאפן פון אינדרויסן, ס'געווען נאנטע מענטשן, נאנטע מענטשן. דארף מיך איינהאלטן צו זאגן די נאמען, ווייסט וועם איך מיין? נאנטע מענטשן, נאנטע מענטשן איז געקומען און געגאנגען און ס'איז דא געווען די בית מדרש. שטעל איך מיך פאר אז עס שטעלט זיך נישט אפ, עס גייט ווייטער אן. סך מיינט מען אז איינער פון אינדרויסן איז א פראבלעם, פון אינדרויסן איז נישט דא קיין פראבלעם. ווען די הונט בילט פון אינדרויסן, ווייסט וואס מען טוט? חוץ וואס טוט מען? מען מאכט צו די פענסטער. אבער ווען מען קען נאך אלץ נישט שלאפן, לייגט מען א האנטוך ביי די פענסטער. אבער אז די הונט איז אין שטוב, דאמאלס קען מען גארנישט טון, מוז מען ארויסמופן. מען קען נישט, מען קען נישט, אז דער לץ איז נעבן מיר, קען איך גארנישט טון.

דארף איך זייער אכטונג געבן, איך קען מקרב זיין יעדן איינעם, און איך וויל מקרב זיין יעדן איינעם, אבער אז איינער קומט דא מאכן לצנות, ס'איז דא גענוג ישיבות, ס'איז דא גענוג כוללים, און ס'איז דא גענוג פלעצער, יא אבער איך האב מורא איך וועל אוועק גיין וועט מען רעדן אויף מיר, קיינער וועט נישט קערן פאר דיר אפילו, איך זאג איינער האט מורא אויב איך וועל אוועק גיין, גיי איך יעצט ווערן א חלק פון די דרשה, גיי שוין לחיים ולשלום אז ס'איז דיר נישט אינטערעסאנט, הערסט? איך האב נישט קיין הכנסת אורחים דא. פארשטאנען? וואס איך האב נישט קיין הכנסת אורחים. אבי איינער וויל הערן די דיבורים די התחזקות. דער רבי האט געזאגט, א חסיד וואס איז געווארן אויס חסיד, איז ערגער ווי איינער וואס האט זיך גע'שמד'ט. איז סתם אזוי, סתם אזוי זעט עס אויס ווי איבערגעטריבן. חסיד שנפל גרוע ממשמד? א חסיד שנפל?

אבער א חסיד שנפל, ער פשוט ער האט נישט קיין שום געפיל צום רעבן, ער איז פשוט אנגעקומען, און ער באלאנגט דא, ער ווייסט נישט וואס צו טון, ער וואלט שוין לאנג אוועק געגאנגען אויב נישט די ווייב און די קינדער, בקיצור ער איז געבינדן אזוי אין דעם פלאץ, איז יעצט שטייט ער און ער מאכט ליצנות פון אנדערע בחורים וואס הייבן אן זאגן משניות, בחורים הייבן אן רעדן צום אייבערשטן, הייבט ער אן מאכן ליצנות פון דעם. אוי דו ביסט שוין גרוע ממשומד ווייל קיינער ווייסט זיך נישט היטן פון דיר. דאס איז געווען מיין נס חתן. איינער געמאכט א דזשאוק? גיי איך שוין ווייטער, איך האב געוואוסט אינעווענדיג, איך נעם נישט פון אים גארנישט, איך קום אין היכל הקודש בין איך געקומען נאר פאר איין מענטש, נאר מוהרא"ש, כ'ווייס נישט דו קענסט קוקן קליפס, אבער געווענליך ווען מ'כאפט אפ מ'האט געכאפט נאר מוהרא"ש, אבער אויב איז דא קליפס וואס מ'זומט ארויס, קענסטו מיך זען זיצן די צווייטע, די דריטע, אריינגעקומען פארן שיעור, כ'האב קיינמאל נישט געוואלט אנקומען שפעט, קיינמאל נישט געוואלט אנקומען אינמיטן א שיעור, בין איך אלץ געקומען, ס'האט געהייסן די שיעור גייט זיין נײַן אזייגער, כ'ווייס נישט, ס'האט אנגעפאנגען צען דרייסיג. ערשט דאנערשטאג נאכט ס'געהייסן ניין אבער ס'איז געהאלטן געווארן שפעטער און שפעטער. געזיצן מיט מיין משניות, קיינעם נישט גערעדט, מ'האט שוין אנגעפאנגען רעדן האב איך געלייגט א הענט אזוי אויף די אויג, און ס'מיר נישט, מ'האט שוין אפילו געשריגן ני! אזוי וואס? כ'האב מיך אפילו נישט אויסגעדרייט ס'איז מיר נישט אנגעגאנגען וואס דארט טוט זיך, ס'איז נישט אנגעגאנגען, ני! זעץ דיך אראפ, שטעל דיך אויף, גיי ארויס, ס'איז נישט אנגעגאנגען, אנגעגאנגען איז מיר עס נישט. און אזוי ווי מ'גייט ענדיגן די שיעור האב איך געגעבן די האנט פאר מוהרא"ש, און איך פוץ אפ פון דא. איך האב געוואוסט דאס איז מיין דעינדזשערסטע פלאץ, מיין, כ'האב שברוגז פון מיין יאנקל. כ'האב געציטערט צו זיין דארט. איך האב געוואוסט עס איז דעינדזשער פאר מיר דארט. וויבאלד האט מיר איינער געזאגט, העי, מיט אהין, דער וועט מיר זאגן אזוי, דער וועט מיר זאגן, איך בין אנגעפאנגען זאגן. איך האב גארנישט דא, איך האב גארנישט פארלוירן דא. כ'בין געקומען צו דעם מענטש, מער פון דעם אינטערעסירט מיך נישט. נו, נאכדעם האב איך שוין אליינס געפיקט, דא א גוטער חבר, נאך א גוטער חבר, נאך א גוטער חבר. דאס איז די נס וואס איך האב געהאט. איז יעצט אלע בחורים, בפרט די חתנים וואס גייען שוין יעצט צו די אינגעלייט, זאל מען איבערגעבן דעם שיעור פאר אלע אינגעלייט אין שטעטל, אז מ'וועט דיך פרעגן וואס האט מען גערעדט אין ישיבה, זאג איך, מען האט גערעדט אז מען דארף האבן גוטע חברים. גוטע חברים, דאס איז נאך וויכטיגער ווי א רעבע. גוטע חברים, גוטע חברים. ווער איז א גוטע חבר? ס'דא גלייך שמעקן, מען רעדט מיט אים. אפילו אפילו אזא געפאלענע מענטש. אפילו ער איז נאך ווייט ווייט פון זיין א ערליכע איד. אבער ער ווייסט ס'איז דא א רעבע. ס'איז דא א רעבע וואס קען יעדן איינעם העלפן. ער ווייסט ס'איז דא די עצה פון התבודדות. און ער פרובירט עס צו טון, און ער גייט אין א זייט, רבונו של עולם, איך וויל זיין גוט, איך וויל זיין ערליך, איך וויל אויפשטיין, איך וויל אנטון תפילין, איך וויל זיין ערליך, איך וויל זיין גוט, נאכאמאל און נאכאמאל, די זעלבע ווערטער, נאכאמאל און נאכאמאל, איך וויל זיין אפגעהיטן. עס קומט אזעלכע הייליגע טעג, ס'קומט יום טוב פורים, מ'געט זיך א דריי, ס'קומט יום טוב פסח, רבונו של עולם מ'דאך אזוי ווייט פון די זאכן, כ'ווייס נישט, כ'בין אזוי אנגעטרינקט, מיר אינטערעסירט נאר, מיר אינטערעסירט נאר, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מיר אינטערעסירט נאר נישט גוטע זאכן, איינעם אינטערעסירט טרינקען.

ער בעט דעם אייבערשטן, רבונו של עולם וואס זאל איך טוען, כ'בין דאך אזוי ווייט פון קדושה, איך בין אזוי ווייט פון די זאכן, העלף מיך. רבי נתן זאגט גוט אז אויב איינער וועט בעטן דעם אייבערשטן יעדן טאג פאר פורים, רבונו של עולם הצילני, ראטעווע מיך, ראטעווע מיך, ראטעווע מיך, וואס זאל איך טוען, איך בין געפאנגען ביי המן, איך בין געפאנגען ביי עמלק, איך וויל זיין א ערליכע איד, העלף מיך.

ער וויל נאר אריינברענגען דעם אייבערשטן אז א מענטש זאל וויסן אז דער אייבערשטער איז דא און דער אייבערשטער ווארט אז מען זאל צוריקקומען צו אים און דער אייבערשטער ווארט אז מען זאל רעדן צו אים און דער אייבערשטער ווארט אז מען זאל טון עפעס א גוטע זאך נו, דער אייבערשטער העלפן אז פון דעם שידוך זאל ארויסקומען נאך שידוכים און אלע בחורים זאלן זען א ביישפיל פון א חתן קומט אריין אין ישיבה זעצט זיך אוועק מיט א משניות מיט א גמרא גארנישט, גארנישט אינטערעסירט אים, ער האט אויך, האט אויך גוטע מניעות, וואס מיינסטו? כ'גיי נישט גיין פארציילן פריוואטע זאכן פון א חתן, אבער איינער וואס ווייסט נישט וואס ער גייט אריבער פון אינדרויסן, וואס הייסט? זעט דאך אויס פון די פרייליכסטער מענטש, פיין, טאקע, ער שטארקט זיך, ער שטארקט זיך צו זיין פרייליך, אבער. שוין, דאס וועט ער שוין אליינס פארציילן די חתן. שיחת חברים וועסטו פארציילן פאר אנדערע. כ'זאג פאר אינגעלייט, עטס רופטס, עטס רופטס אן בחורים עסן שבת, פארצייל אביסל וואס דו ביסט אריבערגעגאנגען, פארצייל. זאגט א בחור, קוק, וואו, האסט א געסעטלטע אינגערמאן, האסט א שיינע שטוב, אלס פיין, אלס וואויל, וואס איז מיט מיך? איך האב דאך געמאכט די גאנצע זאך נאר פאר דעם, אז א בחור זאל קענען זיין מיין אינגערמאן און יענער זאל אים אנהייבן צו פארציילן, זעסט? זעסט די גאנצע שטוב, די גאנצע באבל וואס איז געווארן, דאס קומט פון רבי'ן, די, איך אליינס בין גארנישט, איך בין א האומלעס מענטש, איך בין א האומלעס מענטש, איך בין נישט קיין געלונגענע מענטש, קען זיין, ווייס כסיל, דו ביסט א געלונגענע בחור, צופעליג אנגעקומען דא, אבער שוין, ס'איז צופעליג געשען, דו ביסט דא געלערנט, צופעליג געשען א שידוך, אבער ס'איז דא, ס'דא ברסלב'ע חסידים וואס זיי קוקן זיך אן, איך אן די רבי? גארנישט! על כל פנים איך זאג עס, איך זאג עס דא ברבים, איך זאג עס פאר ענק אלע, נאכאמאל און נאכאמאל, איך אן די רבי בין גארנישט! גארנישט! ווען איך זאג הלל מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון די אייבערשטער האט מיך ארויסגענומען פון פון פון גארביטש די אייבערשטער האט מיך ארויסגענומען פון פון אזוי ווי א האומלעס מענטש ליגט אויף די גאס גייט איינער צו צו אים קום וועסט אהיים קומען צו מיר וועסט מיך פאלגן איך קען האבן מיין אייגענע הויז האבן מיין אייגענע קאר האבן מיין אייגענע זאכן און דער רבי זאגט אין שיחות הר"ן סימן ס"ז זייער א וויכטיגע שיחה מען קען יעדן איינעם העלפן. אפילו זאל ער זיין א איש משוגע, א משוגענער מענטש, קען נישט אויסהעלפן. וואס טוט די שטאט מיט משוגעים? מען געבט מעדיקעישן, סאו ער ווערט פארשלאפן, און מען פארשלעפט אים איין, און מען לייגט אים אריין, מען שפארט אים איין אין א הויז פון משוגעים. דער רבי זאגט אנדערש, א משוגענעם מענטש קען מען אויכעט מאכן ער זאל זיין ווי א נארמאלער. די איינציגסטע פראבלעם איז אז ער וויל נישט פאלגן, וואלט ער ווען געפאלגט, זאגט דער רבי א משל, א משוגענער האלט מען דארף גיין צוריסן צושליסן, אבער דער נארמאלער מענטש זאגט אים, דער חכם זאגט אים קוק, ווייסט וואס דו האלטסט וואס איז נארמאל, טו דיך אן געהעריגע קליידער, זיץ נישט אין גארביטש, גיי נישט דא, קום נישט, ס'וועט דיך קיינער נישט אננעמען אז ער איז משוגע צו נישט. די פראבלעם איז אז דער איש משוגע זאגט פאר דעם חכם, דו ביסט די משוגע, איך ווייס אליינס בעסער. אויב מען פאלגט די רבי, אויב מען פאלגט די רבי קען מען זוכה זיין צו אלע מדריגות. נישט קיין חילוק ווי דער מענטש איז, נישט קיין חילוק וואס דער מענטש טוט.

ס'איז דא ישיבה דא די שכל פון רבי'ן און נאכדעם אז איך טרעף א גוטער בחור קען איך מיט אים רעדן אביסל שמועסן מיט אים כ'וועל זייער אכטונג געבן פון לצים. דו ביסט באזארגט אז דיין זון קוקט אין א טעלעפאן פון איינעם און ער זעט איך בין אסאך מער באזארגט פאר דיין זון וואס דרייט זיך מיט א צווייטן וואס יענער מאכט ליצנות. פארשטייסט די חילוק צווישן מיר און דיר? דו קומסט מיט איין איין שרעק, מיין זון האט געקוקט אין איינעמס טעלעפאן און ער האט געזען עפעס א פיקטשער. לערן אויס דיינע קינדער זיי זאלן זיך היטן די אויגן. איך בין אסאך מער באזארגט אויף דיין זון מיט וועם חבר'ט ער זיך דא אין ישיבה. נישט מיט די א קלוגערער בחור וואס ער באהאלט די טעלעפאן. אבער די ליצנות, די ליצנות, מאכט ביטול, אלס איז ביטול, יעדער ביי אים, יעדער איז ביי אים א גארנישט. קוק אריין אין די מעשה פון די חכם און די תם. וואס זאגט די רבי און די חכם? די גאנצע וועלט איז געווען ביי אים כלוי. גארנישט. פע, ש, כ, פ, ש, ו, יעדער מאל געפסקנט. אקעי? יעצט איז גארנישט געווען ביטול. כ'האב דא געהאט איינעם אין בית מדרש אויך, ברוך השם, ניסים ונפלאות איז פטור געווארן פון אים.

און ווער וועם האט יא געכאפט האט ער דאך געכאפט שוין רחמנות אבער דאס איז די סימן סימן פון א מענטש וואס איז נישט גוט יעדער איז ביטול גארנישט אה אלס ביטול ביטול ביטול ביטול יעדער איינער איז גארנישט יעדער איז גארנישט פארקערט, איך זיץ אין דעם א חבר, ער איז וואויל, און ער איז וואויל, און ער איז טייער, און ער איז חשוב, און ער איז חשוב, און ער איז גוט. שוין, דער אייבערשטער העלפן אז אונז זאל מיר האבן גוטע חברים. איך בעט אלץ דעם אייבערשטן, נאר נישט איך. נאר נישט איך.

ווער איז געגאנגען זיך מתבודד זיין? איינער באשעפער העלף מיך זיך אויסשמועסן אזוי ווי מען רעדט צו א חבר, זיך אביסל אויסשמועסן, אביסל, דרייסיג סעקונדעס, א האלבע מינוט, אדער א מינוט. שוין די אייבערשטער העלפן. מעריב.